א בליק אויף ייִדיש-וואַרשעווער קולטור-אויפבלי צווישן צוויי וועלט-מלחמות. אַז מען זאָגט ייִדיש קולטור-לעבן אין וואַרשע, מוז מען זיך אָפּגעבן אַ דין-וחשבון, אַז אין דעם זין קאָן מען אייגנטלעך רעדן בלויז וועגן אַ רעלאַטיוו קורצן פּעריאָד, בסך הכל א פופציג יאר בערך, ווייל קודם כל איז דער אידישער ישוב אין ווארשע בכלל נישט געווען אזוי אלט ווי מען מיינט, בלויז אין די צוואנציגער יארן פון ניינצעטן יארהונדערט האבן די אידן באקומען אפיציעלע רעכט אין ווארשע, טראצדעם וואס אידן האבן שוין געוואוינט אין דער שטאט נאך אין דרייצעטן יארהונדערט, והשנית האט זיך דאס עיקרדיגע געזעלשאפטליכע לעבן פון ווארשעווער אידישן ישוב ביזן סאמע סוף פון ניינצענטן יארהונדערט אפגעשפילט אין דעם פארביסענעם קאמף פון דער חסידישער מחנה קעגן די מתנגדים פון איין זייט, און צווישן די ביידע קעגן די אסימילאטארישע קרייזן פון דער אנדערער זייט. און דער און דער קאמף קען דאך נאכנישט אריינגערעכנט ווערן אין דער קאטעגאריע פון קולטור-לעבן ווי מיר ווילן עס אויפפאסן. דער דאָזיקער קאַמף האָט זיך װאָס אַן אמת נישט אָפּגעשטעלט אױך אין אָנהײב פֿון צװאַנציקסטן יאָרהונדערט, אָבער שױן בײַם סוף פֿון די נײַנציקער יאָרן זענען אױפֿגעקומען אױף דער ייִדישער גאַס אין װאַרשע נײַע פֿאַקטאָרן, װעלכע האָבן ממש רעװאָלוציאָנירט דאָס ייִדישע לעבן. און װײַל מיר רעדן דאָ בפֿירוש װעגן קולטור-לעבן, װעלן מיר זיך נישט אָפּשטעלן באַזונדער אױף די פּאָליטיש-געזעלשאַפֿטלעכע גורמים, אבער עס איז קלאר אז דאס ערשיינען פון פאליטישע פארטייען, בעיקר פון די ארבעטער פארטייען אויף דער אידישער גאס, האט געהאט א קאלאסאלע באדייטונג און השפעה אויף דער עמאנציפאציע פון ברייטע אידישע שיכטן, און גאנץ באזונדער פון דער יוגנט, וועלכע האט זיך גענומען רייסן מיט גרויס אימפעט

יאצקאן, מרדכי ספעקטאר, יצחק גרינבוים, הלל צייטלין, איטשעלע מ. יוסטמאן, יוסף טינקל דער טונקעלער, זאב זשאבאטינסקי, וולאדימיר מעדעם, ביינוש מיכאלעוויטש, יוסף העפטמאן, עזריאל קארלבאך, הענריק ערליך, וויקטאר אלטער, ברוך שעפנער, מיכאל ווייכערט, נחמן מייזל, דוב בער מאלקין, און נאך און נאך. אין דער ליטעראטור.

די צענדליגער פאלקשולן, יידישע גימנאזיעס, סעמינארן און העכערע בילדונגס אנשטאלטן מיט יידיש, העברעאיש אדער פויליש אלס לערן שפראכן, אדער גאר אוטראקוויסטישע שולן, מען וואלט געדארפט דערמאנען אויספירליך די ביכער פארלאגן, ביבליאטעקן און בילדונגס קורסן פאר דערוואקסענע,

און נישט ווייניג פון זיי האבן זיך געהאלטן ביים מיטן רעליגיעזן לאגער, פאר וועלכן יעדע קולטור אדער ליטעראטור, שוין אפגערעדט פון קונסט און טעאטער, זענען געווען טרייף פסול. די פארטייען, יוגנט באוועגונגען, די וועלטליכע שולן, דאס צייטונגס וועזן, און די ליטערארישע ווי אויך די קולטור טעטיקייטן האבן וואס אן אמת אסאך מיטגעהאלפן צום סעקולאריזירן דאס אידישע געזעלשאפטליכע לעבן, אבער די שפורן פון דעם נישט ווייטן עבר האט זיך גאר נאך געלאזט גאר שטארק פילן אין ברייטע קרייזן פון ווארשעווער אידנטום. מען טאר נישט פארגעסן אז מיט דער צייט האט אויך די רעליגיעזע און אפילו די חסידישע מחנה זיך אויסגעלערנט באנוצן מיט א היפש ביסל פון די מאדערנע

א גאנץ היפשן באגאזש פון שטעטל. דאס שטעטל האט טאקע פארמאגט א גרויסע טראדיציע פון ווארעמער אידישקייט, פאלקסטימליכקייט און נאך אנדערע וויכטיגע אייגנשאפטן פון דער פוילישער ליבער פראווינץ, אבער עס איז שווער צו זאגן אז מיט זיין גאנצן דראנג צו דערהויבונג, צום שטייגן בארג ארויף עקאנאמיש און גייסטיג, האט דאס שטעטל און זיינע עמיגראנטן קיין ווארשע און אויך אין אנדערע ערטער מיטגעבראכט מיט זיך רעאלע

פארן וועלטליכן וויסן, פארן גייסטיגן אויפשטייג, פאר פראגרעס, פארן נאציאנאלן און געזעלשאפטליכן רענעסאנס. מיר טארן אויך נישט פארגעסן די שווערע עקאנאמישע באדינגונגען פון דעם גרויסן רוב אידן אין פוילן בכלל און אין ווארשע בפרט, די גרויסע ארעמקייט, די נאציאנאלע דערנידעריקונג, די שווערע שיקאנעס, און נישט איינמאל אויך ממש פאגראמען וועלכע האבן באגלייט דעם פוילישן און אויך דעם ווארשעווער איד

מאגישע צוציאונגס-קראפט. נישט זעלטן האט מען דארטן געקענט באגעגענען א בחור וועלכער האט בגניבה אראפגענומען פון קאפ זיין קיילעכדיג אידיש היטעלע און אומבאהאלפן אויסבאהאלטן הינטער די אויערן זיינע לאנגע פאות. על פי רוב איז אזא באזוך אין אידישן טעאטער געווען דער סאמע ערשטער געוואגטער שריט ארויסצוגיין פון צווישן די ענגע ווענט פון בית מדרש, א שריט

כּדי צו לערנען גרינטלעך און פֿלײַסיק אַזעלכע קעגנשטאַנדן ווי ליטעראַטור, געשיכטע פֿון טעאַטער, דראַמאַטורגיע, דיקציע און אַזוי ווײַטער. זיי האָבן געלערנט בײַ אַ צוואַנציק לערערס פֿון אַ קאַליבער ווי טאַקע ווײַכערט אַליין, דאָקטער יצחק שיפּער, דאָקטער רפֿאל מאַלער און אַנדערע. און ערשט נאָך די דרײַ יאָר לערנען איז די סטודיע אויפֿגעטרעטן מיט עקספּערימענטאַלע פּיעסן, געשטעלט אויף דעם מאָדערנסטן אופֿן,

איר האט נאר וואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך.